די קדיש די דער קטע וואס מען וואס מ'האט נישט געלערנט אין דער הדרן ברענגט די רמב"ם'ס לשון אין די ערשטע הלכה אין רמב"ם דארטן זאגט ער אז יסוד היסודות איז מ'זאל וויסן אז אז שיש א מצוי ראשון אז ס'פאראן א מציאות ראשונה ס'איז פאראן דער אייבערשטער וואס ער האט אלץ ממציא געווען והוא ממציא כל נמצא און אלץ וואס געפינט זיך איז נאר נאר פאראן ווייל דער אייבערשטער האט אים באשאפן כל הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת המצאו דאס שטייט אין איין הלכה אז אז עס פאראן א מצוי ראשון, עס פאראן די עס פאראן געטליכקייט וואס האט אלץ באשאפן, און אלץ וואס איז פאראן איז אלץ געווארן ווייל דער אייבערשטער האט אים באשאפן. דערנאך זאגט ער אין הלכה ב', ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, אויב עמיצער וועט זיך וועט זיך דוכטן אז ער געפינט זיך נישט, אויב וועט ער אויב מ'וועט טראכטן אין אזא דעה אז דער אייבערשטער געפינט זיך נישט חס ושלום, יעמאלט איז אין דבר אין דבר אחר יכול להימצאות, יעמאלט קען קיין שום זאך נישט ווערן, קען קיין שום זאך נישט זיין.

און אויב די אייבישטער וואלט נישט געמאכט וואלט עס נישט געווען, אז ער זאגט אז דער איינציגער סיבה פארוואס די גאנצע וועלט איז פאראן, אלע די נמצאים זענען פאראן, איז נאר ווייל דער אייבישטער האט עס באשאפן, פארשטייט מען אז אויב די אייבישטער וואלט עס נישט באשאפן איז עס נישטא. און ער זאגט אז דער מענטש האט געבויט דער שטוב, דער גאנצער שטוב איז געבויט געווארן דורך אים, פארשטייט מען אז אויב ער איז נישט געווען וואלט נישט געווען דער שטוב, אז ער איז דער בנאי. און וואס לייגט דער רמב"ם צו אין הלכה ב' אז אויב אם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי אין דבר אין דבר אחר יכול להימצאות, דאס פארשטייט זיך אז אויב ער איז דער איינציגער וואס האט באשאפן די גאנצע וועלט און דאס איז די גאנצע וועלט איז פאראן נאר צוליב אים, איז וואס דארף מען נאכאמאל איבער זאגן אז אויב ער איז נישטא וועט קיין זאך נישט זיין? דאס איז די שאלה. איז וואס מען האט געלערנט לעצטע וואך, דער רבי רעדט דא אז אז. אדער וואס איז די מושג פון הלכה? די מושג פון הלכה איז פאראן מ'זאל גלאט אז יעדע מצוה אין פון מצוות התורה ס'פאראן ענינים אין תורה וואס יגדיל תורה ויאדיר שקלא וטריא שבתורה ווי אין גמרא ס'שטייט פארשידענע זאכן וואס זענען בכלל נישט משנה די נישטא קיין נפקא מינה לפועל איז פאראן ענינים אין מצוות מ'זאגט אנדערע מושגים אין מצוות וואס מצוות איז אויף צו פארבינדען א איד מיטן אייבערשטן פארשידענע ענינים וואס איז פאראן אין תורה ער זאגט אז די מושג פון הלכה איז אויף צו פועל זיין אין וועלט אז וועלט זאל זיין מתאים צו רצון העליון.

פארוואס איז דאס? ווייל דער גאנצע, ווייל די הגדרה פון הלכה איז אז פאראן א מציאות פון א וועלט, וואס דער וועלט איז אנדערש פון וואס תורה וויל דער וועלט זאל זיין, און הלכה איז, וואס דער הלכה איז פסקי דינים ווי אזוי דער זאך זאל זיין, ווי על פי תורה, ווי תורה וויל דער זאך זאל זיין, און א איד דארף מקיים זיין די הלכה, דארף מאכן זיכער אז דער וועלט זאל טאקע זיין מתאים ווי דאס איז צום רצון העליון, דאס רעדט ער, ממילא דאס זאגט ער, פאר איז פאראן א פעולה חיובית און א פעולה שלילית, וויבאלד מען דארף מאכן אז די וועלט זאל זיין מתאים מיט תורה. איז ערשטנס דער וועלט כפי שהוא מצד עצמו איז דאס נישט אזוי ווי תורה מאנט דארף מען ערשטנס דארף מען מאכן אז דער וועלט זאל זיין מתאים צו תורה ווי תורה פארלאנגט אז אט אזוי זאל די וועלט זיין און דעם נקודה אין וועלט וואס איז אנדערש ווי תורה זאל נישט זיין דארף מען מבטל זיין די פריערדיגע מציאות און מלבש זיין דעם ריכטיגער מציאות וואס דער אייבערשטער וויל פון דער וועלט. אפענדיגן איין זאך וואס דער רבי רעדט לגבי וואס מען האט נישט פארענדיגט לעצטע וואך דאס איז סעיף ז'. זאגט ער אין שני ענינים הנ"ל דעשה ולא תעשה יש דוגמתן גם במצות עשה גופא דעם ענין אז הלכה איז א פאו איז יעדער הלכה דארף אויפטון צוויי זאכן דאס איז סעיף ז' דארטן איז די צוויי עניינים זענען יש דוגמתן גם במצות עשה גופא דאס הייסט נישט נאר כללות הלכה זאגט ער, מען דארף ערשטנס דארף ער מלבש זיין אז דער וועלט זאל זיין מתאים מיט רצון עליון, און דארף מבטל זיין דעם דעם ענין אין וועלט וואס איז נישט מתאים מיט מיט תורה ומצוות, זאגט זאגט דער דער רבי מדייק אלעמאל דער רמב"ם'ס לשון איז, שטייט דער לשון הליכות עולם לו, אל תקרא הליכות אלא הלכות, פאראן וואס תורה איז הליכות עולם, תורה ווייזט אן ווי אזוי דער וועלט דארף זיך פירן, הליכות עולם לו. זאג אל תקרא הליכות אלא הלכות, אז דער ענין פון הלכות איז אויף צו משנה זיין מאכן זיכער אז דער הליכות עולם זאל זיין מתאים מיט רצון ה'. איז דאס זאגט דער רבי דא אזוי, אין שני עניינים הנ"ל דעשה ולא, די צוויי עניינים פון עשה ולא תעשה יש דוגמתן גם במצות עשה גופא, אין יעדע מצוות עשה וואס תורה וויל מען זאל טון מיט א געוויסע זאך א געוויסער ענין, איז פאראן אין דעם סיי דער פעולה חיובית מען זאל טון, דאס וואס תורה הייסט, מען דארף לייגן תפילין, דאס איז א פעולה חיובית, אנשטאט אז דער האנט זאל זיין אן תפילין דארף מען דארף מען דארף מען פועל זיין אז דער האנט זאל זיין מיט תפילין, ס'איז פארהאן שכל אדם איז א חפצא, א מענטש האט א שכל, איז דארף ער פועל זיין, די מצות עשה פון ידיעת השם, נישט נאר א מצוה אז א איד דארף מקיים זיין רצון העליון און ער זאל וויסן אז עס איז פארהאן געטליכקייט, די הלכה פון דער מצוה איז אז עס איז פארהאן דער שכל אדם איז א חפצא, עס איז א חפצא אין וועלט, און דער אייבערשטער און ווי דארף זיין שכל אדם על פי תורה? ווי דארף זיין, וואס איז די דינים בנוגע צו דער חפצא, וואס איז די הלכות בנוגע צו דעם חפצא, ווי דארף זיין דער חפצא על פי דין, דער חפצא דארף זיין אין א ציור אז ער ווייסט אז יש שם אלוקה, ער ווייסט אז עס איז פאראן געטליכקייט, און ביי אים איז אפגעפרעגט א סברא אז עס איז נישטא קיין געטליכקייט. איז דער זאגט ער, דער חיוב מיט די שלילה, זאגט ער אז אין שני ענינים הנ"ל דעשה ולא תעשה יש דוגמתן גם במצות עשה גופא. אויך אין עשה אליין פאראן נישט נאר דער חיוב אז מען זאל טון אזוי ווי דער אייבערשטער וויל נאר אויכעט די שלילה, פארוואס? מכיוון שהדברים שבעולם שצריכים לקיים בהם את המצוה ישנם במציאות טרם קיום המצוה בהם, די אלע זאכן וואס איז פאראן אין וועלט איז דאך פאראן נאך איידער מען איז מקיים מיט דעם דער מצוה, ואז הם במצב וצורה שאינה מתאימה ובמילא בדקות היא מנגדת למצוה.

דער גאנצער מציאות מיט דער האנט על פי תורה איז א יד המנחת תפילין, איז אויב מצד דער חפצא פון דער יד איז שייכות נישט תפילין, איז דאס בדקות איז דאס א ניגוד צום מצוה, דאס איז דאס אנדערש און נישט דאס א מנגד צום רצון עליון. ס'איז נישט בתור א מנגד בדרך כלל, דער מושג פון מנגד בגסות מיינט אז ער גייט אנטקעגן, דער אייבערשטער זאגט מען זאל לייגן תפילין און ער וויל נישט לייגן תפילין, דער יד איז א סתירה צו לייגן תפילין, דער יד איז נישט קיין סתירה צו לייגן תפילין, אבער דער יד קען פארטראגן אין זיך עס דארף נישט זיין מיט תפילין, דער יד קען עס קען זיין אן תפילין אויכעט. מצד די אלוקות איז וואס איז דער גאנצער מושג פון א יד? דער גאנצער חפצא פון יד איז אז מען זאל מקיים זיין מצות תפילין לשעבד הלב והמוח, עס זאל זיין שעבוד הלב והמוח, לפועל ממש, דער איד גייט משעבד זיין זיין לב צום אייבערשטן, ער גייט לייגן על ידך, אבער דער לב מצד עצמו קען אויכעט וועלן אנדערע זאכן, איז דער לב, אויב מען רעדט אז תורה ומצוות איז פועל זיין אין וועלט, א וועלט זאל זיין מתאים מיט רצון העליון, איז אויב דער וועלט קען פארטראגן אנדערש ווי דער מצוה, קומט דאך אויס אז דער וועלט איז נישט מתאים מיט רצון העליון, ווייל מצד רצון העליון איז נישטא אזא זאך א לב וואס איז נישט משועבד צום אייבערשטן, דער גאנצער דער וויל א לב וואס איז משועבד צום אייבערשטן, איז אזוי ווי מצד דער רצון העליון איז דער איינציגער אפשען וואס איז פאראן איז א לב וואס איז משועבד צום אייבערשטן, דארף אזוי זיין דער מציאות א לב אז זיין גאנצער ענין איז זיין משועבד צום אייבערשטן, אויב ס'בלייבט אין אים א ענין אן אפשרות אויף פארקערט, איז דאס נישט אזוי ווי דער אייבערשטער וויל. אזוי ווי אין דער מצוה איז נישטא קיין אפשרות אויף פארקערט, אזוי דארף זיין אויך דער חפצא שבעולם מתאים מיטן רצון, אז מצד דער חפצא שבעולם זאל נישט זיין קיין אפשרות אויף פארקערט, איז במילא דארף זיין סיי אין יעדער מצוה דארף זיין אויך די שלילה פון דער מצוה זאל מבטל זיין די פריערדיגע צורה. אז עס זאל זיין אפגעפרעגט נישט ווי דער רצון, נישט ווי די מצוה. ערשטנס דא לא תעשה'ס אויף מבטל זיין זאכן וואס זענען מנוגד שולל זיין מ'טאר נישט מאכלות אסורות עס איז א סתירה צו אלוקות מאכלות אסורות דארף מען טאר מען דאס נישט עסן דערנאך פאראן אין יעדער ענין חיובי די תורה וויל אין וואס פאר א אופן זאל זיין דער יד אין א אופן פון הנחת תפלין דאס איז חיוב דער יד זאל זיין אין א צורה פון הנחת תפלין אבער דער חיוב דארף האבן א שלילה אויך ווייל על פי תורה דאס איז די איינציגע זאך וואס דער יד זאל זיין און דאס איז די איינציגע זאך וואס מען וויל פון דאס איז די איינציגע ציור ווי דער אייבערשטער זעט דער יד נאר אין אופן וואס ער לייגט תפלין אן אפשרות אויף פארקערט, דער אייבערשטער וויל דאך נישט פארקערט, ער וויל דאך דעם ענין. אויב ס'איז דא אן אפשרות אויף פארקערט איז דאס נישט מתאים מיט ווי דער אייבערשטער וויל דער יד זאל זיין. דארף מען דאס שולל זיין, דארף מען דאס מבטל זיין. דאס זאל זיין דער איינציגער ענין וואס איז פאראן. נו. דער רבי רעדט אפי' נישט סגנון הלכה, דאס איז לעתיד לבא וועט זיין טאקע א דירה בתחתונים, וועט דער וועלט זיין א כלי צו אלוקות. זיין גאנצע ענין וועט זיין ארויסברענגען אלוקות. דאס זאגט פשוט אין א סגנון פון פון פון מער אין א נגלה'דיגע סגנון זאגט ער דאס, אז די גאנצע מציאות זאל זיין מתאים מיט רצון העליון. דורך קיום א מצוה, דורך מקיים זיין א מצוה, איז מען מבטל דעם יד, איז מען מבטל דעם ענין אין יד, דאס איז נישט נתגלה היינט, אבער דורך דורך א איד וואס איז מקיים הלכות, איז ליגט אין דעם דעם ענין אז דורך דעם וואס ער לייגט תפילין, איז ער מבטל אז דער יד זאל נישט סובל זיין נישט לייגן תפילין. דאס זאל ווערן דער טבע היד, אז אז אז דער טבע היד מאנט, דער טבע היד, דער טבע פון זיין מציאות מאנט אז ער זאל זיין מיט רצון העליון, און אז נישט איז דאס איז דאס איז דאס. איז דאס נישט גוט פארן האנט. אזוי זאגט לעתיד לבא וועט זיין אז תאנה צווחת שבת היום דאס שבת דער וועלט וועט נישט קענען פארטראגן מ'איז מחלל שבת מ'וועט עס קענען טון לפועל וועט זיין בחירה לעתיד לבא וועט עס קענען טון אין יענעם שלב אין ימות המשיח אבער דער וועלט וועט עס נישט קענען פארטראגן פונקט ווי רצון העליון קען עס קען נישט פארטראגן נישט אזוי וועט דער וועלט נישט קענען פארטראגן אנדערש פון וואס דער אייבערשטער וויל. אבער דאס רעדט ער פשוט מיט ער זאגט דא בעצם מיט דער וועלט אין א וועג, דאס רעדט א גאנצע הדרן רעדט ער שפעטער ווי אזוי איז מען ווי האבן בכח די מצוות פועל זיין אזא זאך, וואס ער רעדט דא איז דער וועלט מצד עצמו איז טאקע א צווייטער זאך, און דער וועלט טאקע דארף נישט זיין איז נישט מתאים מיט רצון, א יד קען זיין אן לייגן תפלין, דא האט זי ס'דא א האנט מען דארף נישט דארף נישט זיין מיט תפלין, ס'דא שכל אדם קען נוצן דער שכל אויף וויסן אנדערש פון אלוקות, דער רצון עליון איז אויף לידע שיש שם מצוי ראשון דאס איז דער אמת, אבער דער מצד היד איז אנדערש, דורך הלכה קען מען אויף משנה זיין דער מציאות היד. אז דער איינציגער זאך וואס זאל זיין איז א נאר א יד ווי תורה וויל, און א אנדערש ווי תורה זאל דארט נישט זיין. די כוונה איז אז דער וועלט זאל ווערן מתאים צו רצון העליון. ווי בכח הלכה דאס פועל זיין דאס רעדט ער שפעטער אין דער הדרן, דאס איז א צווייטער ענין. זאג איך זאג אן אן נוצן דעם ווארט, זאג בפשטות, עה מצד רצון העליון, ס'איז דא אן אפשען נישט לייגן תפילין, דער אייבערשטער גיט א הצעה מען זאל לייגן תפילין, צו דער אייבערשטער וויל מען זאל לייגן תפילין, דאס וויל ער, און ביי אים דאס וויל ער, קיין אנדערע, נישט לייגן תפילין וויל ער נישט. ס'איז ס'איז נישטא קיין אפשען נישט לייגן תפלין, מצד עם דארף מען לייגן תפלין, אויב מצד דער חפצא פון דער יד איז נישט אפגעפרעגט נישט לייגן תפלין, איז דער יד מתאים מיט רצון העליון? איז דער יד נישט מתאים מיט רצון העליון? יד מתאים מיט רצון העליון איז אז ביי עם אויכעט איז די איינציגע זאך וואס איז פאראן איז לייגן תפלין און ער וויל נישט פארקערט, אויב דער יד קען פארטראגן פארקערט איז דאס נישט מתאים מיט וואס דער אייבערשטער וויל. דער אויפטו פון הלכה איז פועל זיין אז דער וועלט זאל זיין מתאים מיט וואס דער אייבערשטער וויל. דאס איז בכללות. ער לייגט דאס צו שפעטער אין דעם צווייטן חלק נאך א ווארט וועגן דעם, דאס איז בפשטות. דאס הייסט, ער זאגט דא די ווארט אז עה כיוון שהדברים שבעולם שצריכין לקיים בהם את המצוות, ישנם במציאות טרם קיום המצוה בהם. ס'איז פאראן די זאכן אן די מצוה. ס'איז פאראן די זאכן פריער. ס'איז נישט מנגד, ס'איז נישט, דער יד איז נישט קיין סתירה לייגן תפילין אבער ס'איז דא דער י האנט אן תפילין. ואז הם במצב וצורה שאינה מתאימה, נישט מתאים מיט דער מצוה. זאגט ער ממילא בדקות היא מנוגדת למצוה. ווייל וואס איז דער מצוה? אז דער אייבערשטער וויל מ'זאל לייגן תפילין און נישט אנדערש. איז אויב מצד דער יד איז פאראן דער ציור אן תפילין איז דאס נישט בהתאם מיטן רצון, נישט בהתאם מיט וואס דער אייבערשטער וויל. ער לייגט צו צו שפעטער נאך א ווארט אויף דעם, זאגט ער הרי שבפעולת המצוה בהם יש גם פעולה שלילית, שלא תהיה אותה הצורה שבניגוד למצוה. שולל זיין. ער זאגט אזוי, דאס איז נאר דער גמר וואס איז פון די פריערדיגע ענינים, נאך חלק ב' רעדט ער אן א ווייטערע נקודה אין דעם. יא יא אוודאי דאס דאס מיינט דאס מאכט דאס דאס זאל זיין די יא יא דאס רעדט דער רבי שפעטער אז צורך חיוב איז אויף א חיוב יא זאגט א חיוב איז דאס דארף נישט אנקומען צו אזא שטארקן כח א משנה זיין יעדער מענטש איז פארהאן חפצים אין וועלט א מענטש קען מ א מענטש האט א שכל ער קען נוצן זיין שכל אויף פארשידענע זאכן יעדער מענטש קען נוצן די שכל אויף פארשידענע זאכן איז על פי תורה דארף מען נוצן דער שכל אויף וואס דער אייבערשטער וויל. אבער אפילו א מענטש נוצט דער שכל אויף א געוויסער זאך, אבער דער שכל ס'בייט זיך נישט דער עצם אז דאס ווערט דער גאנצער גדר השכל, דאס אז מ'זאל בייטן אז דער גאנצער גדר זיינער זאל זיין דער צורה מיט פאר וואס מ'נוצט אים, דאס דער שלילה דאס אסאך א שטארקערע כח, דאס רעדט ער טאקע שפעטער אין דעם. זאג ועל פי זה מובן. מה שמצוות עשה לידע שיש שם מצוי ראשון שהוא יסוד היסודות וכו' איז מוסיף הרמב ם אין דער מצוה נישט אין יעדער מצוה זאגט דער רמב ם אזוי אלע מצוות זאגט דער רמב ם נאר עס איז דא א מצות עשה זאגט ער דער חיוב מען דארף דאס טון מען דארף יענץ טון ביי לא תעשה זאגט ער דער לאו ביי דער מצוה פון לידע שיש שם מצוי ראשון די מצוה פון ידיעת אלוקות דארטן לייגט דער רמב ם צו אויך דער שלילה. הגם, ער רעדט נישט וועגן דער לאו פון לא יהיה לך, ער רעדט נישט וועגן דער לאו פון עבודה זרה, ער רעדט וועגן דער מצוה לידע שיש שם מצוי ראשון. בשעת ער ברענגט דער מצוה וויבאלד דער מצוה איז יסוד היסודות, איז אין דער מצוה דער יסוד פאר אלץ, במילא איז אין דער מצוה זאגט דער רמב ם ארויס דער כלל וואס איז נוגע צו אלע מצוות, ער טייטשט נישט אפ אבער אין יעדער מצוה זאגט אזוי, איז דארטן מוסיף הרמב ם ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, זאגט ער אויך דער שלילה דערפון, אז אויב דאס וועט זי וועט זיך ביי דיר דוכטן אז ס'נישטא קיין געטליכקייט חס ושלום זאלסטו וויסן אז קיין זאך קען נישט זיין, ס'איז אפגעפרעגט אזא סברא. פארוואס לייגט ער עס צו? איז די רבי וויל זאגן דא ער לייגט דא נישט צו נאך א ידיעה, אז מען ווייס אז מען ווייס הלכה א' אז מען ווייס אז דער אייבערשטער איז דער מצוי ראשון ממציא כל נמצא, ווייסט מען שוין במילא אז אויב ס'נישטא געטליכקייט וועט קיין זאך נישט זיין. דער רמב ם זאגט דער דער ווארט דער הלכה ב' וואס דער רמב ם זאגט אז אויב ס'נישטא קיין געטליכקייט קען קיין זאך נישט זיין, איז דער רמב ם נישט אויסן דא זאגן דער גיבן זאגן דער עצם ידיעה, מען זאל וויסן זיין אז אויב געטליכקייט איז נישטא וועט קיין זאך נישט זיין, דאס ווייס מען שוין פון פריער. נאר ער וויל זאגן, וואס די הלכה וואס די רמב ם וויל זאגן איז, אז אויב יעלה על דעתך, אויב ס'נישט גענוג אז דו ווייסט אז ס'איז דא א מצוי ראשון, נאר ווען דען, ס'זאל נישט זיין ביי דיר אפילו א סלקא דעתך אז ס'קען זיין פארקערט. דאס איז א חלק פון מצוות ידיעת השם. דער הלכה פון ידיעת השם איז מחייב נישט נאר זאלסט וויסן אז ס'איז דא געטליכקייט, נאר אויב אז לא יעלה על דעתך, זאלסטו אפילו נישט האבן קיין צווייטער סלקא דעתך. ס'זאל ביי דיר זיין מופרך א צווייטער סברא, דאס וויל די רמב ם צולייגן, דאס זאגט כי במצוה לידע שני עניינים, ס'דא צוויי עניינים אין די מצוה פון לידע, ערשטנס דער חיוב שבה א לידע שיש שם מצוי ראשון וממציא כל נמצא, אז דער שכל זאל שטיין אין א ציור, אין וואס פאר א ציור זאל דער שכל שטיין, אז ער ווייס אז ס'פארהאן א מצוי אז ס'פארהאן געטליכקייט וואס ער האט אלץ באשאפן, און השלילה שבה אז ס'נישטא קיין אז ס'מופרך זאגן פארקערט, מצד זיין שכל פארטראגט ער נישט קיין אנדערע סברא. דער שלילה שבזה. וואס איז דער שלילה שבאם יעלה על דעתו של אדם שהוא אינו מצוי, אויב ס'וועט זיך דוכטן ביי א מענטשן שהוא אינו מצוי שמציאות כל נמצאים מצד עצמם חס ושלום אז ס'נישטא קיין געטליכקייט און אלץ וואס ס'געפינט זיך איז מצד עצמם זיי אליין אליין זענען זיי פאראן זיי זענען פאראן מצד זיך אליין עליו לשלול סברא זו. דארף ער שולל זיין דער סברא ולידע שבאם הוא אינו מצוי אין דבר אחר יכול להימצא. ס'נישט גענוג אז ער זאל האלטן פון ידיעת השם, ער זאל שולל זיין עס זאל זיין מופרך אן אנדער סברא. זאגט ער גם השלילה של מצוות ידיעת השם ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי כולו איז דאס פרט ביסוד היסודות על דרך גם הציווי לא יהיה לך ענין בכללות התורה דאס איז דעם זעלבן ענין חיובי דאס איז נאך מער א טיפערע זאך וואס דער רבי וויל מדגיש זיין דאס איז דאס איז א פונקט ווי וויסן אז ס'דא א געטליכקייט איז א יסוד אזוי וואלטן געקענט טראכטן וואס איז נוגע אז ס'איז פארהאן אן אפשרות אז ס'קען זיך דוכטן ביי מיר אז ס'איז נישטא קיין געטליכקייט לפועל ווייס איך דער אמת איך ווייס אז ס'איז פארהאן געטליכקייט בין איך מקיים די מצוה און ווען דאס איז דאס וואס אזוי אימפארטענט צו מדגיש זיין אז אויב ס'וועט זיין א סברא ביי דיר פארקערט זאל עס שולל זיין, זיין מופרך א צווייטע סברא וואס אזוי נוגע איז די רמב ם זאגט אז ס'איז א חלק פון יסוד היסודות פונקט אזוי ווי וויסן אז ס'איז דא געטלעכקייט איז דער יסוד שולל זיין דעם הוה אמינא אז ס'איז נישטא איז פונקט אזוי יסודות'דיג ווי דער ידיעה אז ס'איז פאראן. דער שלילה איז נישט סתם א זייטיגע זאך, דער גאנצער כוונה איז נישט אז מען רעדט וועגן דער מצוה, אוודאי דער מצוה וויסן אז ס'איז דא געטלעכקייט, אז מען רעדט אבער דער מושג פון הלכה, דער מושג פון הלכה איז בייטן וועלט, אז מען רעדט וועגן בייטן וועלט איז פונקט אזוי ווי ס'נוגע דער חיוב וויסן פון געטלעכקייט, איז נוגע דער שלילה אז ס'זאל נישט זיין קיין אז ס'זאל זיין מופרך א צווייטער סברא. דאס איז יסוד היסודות, דאס דארף דער רמב ם מדגיש זיין, זאלסט נישט מיינען אז דער הוה אמינא, דער סלקא דעתך אויף נישט, איז נישט אזוי געפערליך, אבי איך ווייס בפועל ממש פירן זיך ווי דער אייבערשטער וויל און איך ווייס עס איז דא געטליכקייט, עס איז דא א סברא א פארקערטע וואס פיין מיין א שכל הנברא מצד עצמו קען טראכטן פארשידענע זאכן, וואס איז אזוי געפערליך זאגט ער ניין, א חלק פון די יסודות איז אז דיין שכל זאל זיין ווי דער אייבערשטער וויל, בכדי אז דיין שכל זאל זיין ווי דער אייבערשטער וויל דארפסטו ארבעטן אויף זיך אז ס'זאל זיין מופרך א צווייטער סברא. עס איז יסוד היסודות, על דרך שגם הציווי לא יהיה לך, דאס איז א ענין בכללות התורה, דאס איז א אויפטו. לא יהיה לך דאס איז איינע פון די, דאס איז א כלל פון תורה, נישט נאר אנכי, לא יהיה לך איז א כלל, וואס איז לא יהיה לך נוגע, זאל ער וויסן אנכי און און גענוג, ניין, זאגט לא יהיה לך איז אויכעט נוגע אין כללות התורה, ווייל די נקודה פון תורה איז אויף איבערבייטן וועלט, אז וועלט זאל זיין מתאים צו אלוקות. ועל פי זה מובן בפשטות לשון הרמב ם ואם יעלה על הדעת, ס'איז דאס פרעגט דער אברבנאל וואס דער רמב ם, ס'א מאדנע לשון אז אויב יעלה על הדעת, דער רמב ם האט געדארפט זאגן און אויב אויב פארקערט, אויב ס'איז נישטא קיין געטליכקייט איז גארנישט נישטא, דארף ער זאגן דער פאקט, אויב דער רמב ם וויל דערציילן מיר דער עצם ידיעה, דער עצם פאקט, אז אויב ס'נישטא קיין געטליכקייט קען קיין זאך נישט זיין, דארף ער זאגן זאגן אזא נוסח, ואילו אז דער געטליכקייט איז נישטא, קען קיין זאך נישט זיין. זאגט דער רבי דאס איז ועל פי זה מובן בפשטות לשון הרמב ם ואם יעלה על הדעת ולא ואם הוא אינו מצוי כו' כי כוונת הרמב ם בזה לא להסביר את היסוד כשלעצמו דער רמב ם קומט דא נישט ארויס זאגן דער עצם יסוד שבאם הוא אינו מצוי אז אין דבר אחר יכול להימצות דאס דאס ווייס מען שוין פון פריער אז דער אייב דער אייבישטער איז די איינציגע מקור פאר אלץ איז אן אים אן דער מקור איז קיין זאך נישטא און וואס וויל דער רמב ם ארויסברענגען כי אם להשמיענו פרט שני בהמצוה ביסוד היסודות בהלידע את השלילה שבציווי לידע די רמב ם וויל זאגן אז עס איז נישט גענוג אז דו ווייסט, דו זאלסט מאכן זיכער אז דו ביסט שולל, עס איז נישטא קיין אנדערע סברא, נישטא קיין סברא פארקערט. גיט ער נישט צו דא אין דער עצם ידיעה, גיט ער צו אין דער הלכה, אין וואס באשטייט די הלכה פון ידיעת אלוקות. על כל פנים, דערנאך אין פון סעיף ח' רעדט דער רבי עפעס א עומק אין דעם, אן אנדערע ענין אין דעם, אבער לערנען דעם חלק ב', איך ווייס נישט צו יענער האט עס געשריבן.